די שיעור איז פאר רפואות די עניי יצר מיראקל האלטן דא מיטן מזל און די תורה מיט די מעשה פון רבה בר בר חנה דאס איז דף ט ו עמוד ב' זיי האבן געהאט א מעשה מיט א פייגל וואס איז געלעגן אין וואסער און די קאפ איז אנגעקומען ביזן הימל יעצט א מענטש איז צוזאמגעשטעלט פון וואסער פון א זכר און א נקבה און הימל. דאס ווייזט א מענטש האט א דיבור, א מענטש קען רעדן, וואס דער מענטש, ווען דער מענטש רעדט צום אייבערשטן, קאנעקט ער סיי זיינע מצבים ווי ער האלט די וועלט, ביז די הויכע מדריגות ביזן הימל, און אזוי קען ער אנהייבן צו רעדן צום אייבערשטן. יעצט האט דער רבי מסביר געווען אזוי, די פייגל, דאס ווייזט אויף די דיבור וואס א מענטש רעדט, די ווערטער וואס א מענטש רעדט, די וואסער מיינט וואס א מענטש איז באשאפן געווארן פון א זכר און א נקבה, און אזוי די די וואסער איז אנגעקומען ביז די קניען, דאס מיינט אז ווען מען לערנט אזוי תורה, מען רעדט אזוי צום אייבערשטן, ווערט מען געוואר אפילו זאכן וואס איז ביי די פיס וואס איז א נידריגע מדריגה, זעט מען אויך ווי מען דארף דארטן פאררעכטן און מען דארף ווערן בעסער. און די מעשה גייט ווייטער, אז ווען זיי האבן געזען די פייגל שטייט אין די וואסער ביז די קניען, און ואמרינן לית מיא, און זיי האבן געמיינט אז עס איז נישט דא קיין וואסער. היינו, דאס מיינט, שהבינו זיי האבן פארשטאנען, שאי אפשר לזכות לדיבור, מען קען נישט זוכה זיין צו רעדן צום אייבערשטן, אלא על ידי כבוד בשלימות, ווען מען מיינט בשלימות די אייבערשטער'ס כבוד. שיהיה האדם בעיניו פאר א מענטש זאל זיין ביי זיך אין זיינע אויגן אפס ואין, אזוי ווי גארנישט, וזה לית מיא. ס'איז נישט דא קיין וואסער דאס מיינט שאדם יחזיק עצמו לאין, א מענטש זאל זיך האלטן אזוי ווי ער האט גארנישט, וואס ער האט יא איז אלעס פאר א כבוד פונעם אייבערשטן, און ובעינן לנחותא און זיי האבן געוואלט אראפגיין, דאס מיינט לשון שפלות, מ'האט געוואלט זיך האלטן קליין, היינו להיות שפל וענוו, אזוי ווי א ענוו, אך נאר שהיה לאקרורי נפשין, אסאך מאל א מענטש וויל זיך האלטן קליין איז נאר. זיך צו מאכן טייער זיין אייגענע נפש, לשון דאס איז א לשון אוקיר נפש אוקיר אנוש מפז, א מענטש האלט זיך וויל זיך האלטן זייער טייער אזוי טייער פון א טייערע גאלד היינו, ש דאס מיינט אזוי, שהיה אן ענווה. די ענווה איז געווען בשביל גדלות וועגן זיך האלטן גרויס, כדי להתכבד ולהתייקר, ער וויל זיך מכבד זיין און מאכן טייער, וועגן דעם איז ער א ענוו, כי מחמת שיודעים ווייל זיי ווייסן גודל די גרויסקייט ביזוי פון די פארשעמונג הגדלות פון זיך האלטן גרויס, איז על כן וועגן דעם הם ענווים האלטן זיי זיך קליין בשביל להתכבד צו באקומען כבוד ולהתייקר צו ווערן טייער על ידי ענווה דורך ענווה, ער פארשטייט אז די עולם קוקט אראפ אויף גאווה. סאו וויל ער זיין א עניו. וזה בחינת עניוות, דאס איז א בחינה פון זיך האלטן טאקע קליין אבער שהיא תכלית הגדלות, די תכלית איז ווייל ער וויל זיך האלטן גרויס. וזה און דאס מיינט עס. און ובעינן לנחותי, און מען האט געוואלט אראפגיין להיות שפלים וענוים צו זיין עהם צעבראכן נידעריגער און א עניו, אבער עס איז נאר געווען לאוקורי נפשין, עס איז נאר געווען כדי שעל ידי זה דורך דעם נהיה יקרים וועט מען זיין טייער וחשובים מער חשוב ווייל מען פארשטייט אליינס כי הגאוה מבוזה מאוד, גאוה איז זייער פארשעמט במילא וועגן דעם ווילן זיי פלעין זיך האלטן קליין ווייל זיי ווילן זיך האלטן עכט גרויס סאו נפק בת קלא איז ארויסגעקומען א בת קול וואס האט געזאגט אזוי לא תחותו להכא עטס זאלט נישט אריינגיין אויף אזא מין פלאץ לא תחותו עטס זאלט נישט אריינגיין להיות שפלים צו זיין נידריג בשביל זה וועגן די טעם

צו זיין גרויס. פארציילט ער פארוואס דנפל ליה חצינא לבר נגרא הא שב שנין ולא מטא לארעא, ס'איז פשוט פשט איז אראפגעפאלן א אייזן פון א האק פון איינער וואס איז פון א האלץ האקער און ס'גייט שוין זיבן יאר אין די וואסער און ס'נישט אנגעקומען ביז די פלאר. שהבת קול הודיע להם, די בת קול האט זיי מודיע געווען שורש הגדלות, פון ווי קומט בכלל די גרויסקייט. כדי פון וועגן שיתרחקו מ'זאל זיך דערווייטערן עד קצה אחרון ביז די אנדערע עק. אז איך ווייס וואס די שורש איז קען איך גיין אויף די אנדערע עק. לא יחותו להכא זאל נישט אראפגיין דא, שלא יהיו ענווים זאל נישט זיין קיין מענטשן וואס האלטן זיך קליין בשביל גדלות וועגן זיך האלטן גרויס. כמאמר חכמינו זכרונם לברכה אזוי ווי חזל זאגן מאוד מאוד הוי שפל רוח, ס'שטייט צוויי מאל מאוד, אז מ'דארף זיין זייער שטארק געווארנט צו זיין א מענטש וואס האלט זיך קליין, היינו שהודיע להם, ער האט זיי מודיע געווען שהגדלות, די גדלות קומט היא מנפילת ההתפארות והגאווה של הקדוש ברוך הוא, דאס קומט פון די זיך בארימען און די גאווה פונעם אייבערשטן, שהיא לבושו וואס דאס איז א לבוש פונעם אייבערשטן, כמו שכתוב ווי עס שטייט אין פסוק, ה' מלך, דער אייבערשטער איז א קעניג, גאות לבש, ער טוט זיך אן מיט גאווה, וזה. און דאס איז פשט דנפל ליה חצינא און עס איז אראפגעפאלן די בחינת מלבוש, די מלבוש פונעם אייבערשטער כמו שכתוב ווי עס שטייט חצנו מעמר, חצנו מיינט דארט מען רעדט נאר פונעם בגד, פון א קלייד, זעט מען פון דעם אז חצנו מיינט א קלייד, סאו דאס איז א קלייד פונעם אייבערשטן, וואס מיינט עס צו זאגן? די אייבערשטער האט נישט קיין שום דעפענישן, איך ווייס נישט ווער די אייבערשטער איז, מען מעג נישט זאגן ווער די אייבערשטער איז ווייל אונז האבן נישט קיין השגה ווער די אייבערשטער איז, איין זאך וואס אונז האבן באקומען רשות, כ'מעג זאגן אז די אייבערשטער איז גרויס, אפילו עס איז באמת נישט שייך ביים אייבערשטן גרויס און קליין, ווייל איך מעג עס זאגן גרויס כדי איך זאל קענען זאגן איך דארף מיר האלטן קליין. למשל, לדוגמא, איך מעג זאגן דער אייבערשטער זעט ווי אזוי דו פירסט דיך אויף, דער אייבערשטער הערט אויס אונזער תפילות, ס'איז נישט פשט דער אייבערשטער האט אויגן און אויערן, נאר מען מעג עס זאגן כדי זאל מען וויסן ווי אזוי זיך צו רילעיטן צום אייבערשטן, ממילא מוז איך זאגן דער אייבערשטער האלט זיך גרויס כדי איך זאל קענען פארשטיין אז איך דארף מיך האלטן קליין סאו דאס נישט עכט די אייבערשטער סאו נאר כאילו מען טוט אן אזוי ווי א קלייד אויפן אייבערשטן אז די אייבערשטער איז דער וואס האלט זיך גרויס במילא וועגן דעם ווייס איך אבער אויב שוין דא אזא דעפענישן ווייל איך האב אריינגעלאזט ווען מען לייגט אזא ווארט גרויס קען איך שוין עס אטטעטשן ראנג. ווייל איך זאג די אייבערשטער למשל זעהט אז די אייבערשטער הערט, קען איז שוין דא מענטשן וואס קענען מאכן א טעות אז עס איז דא אויגן עס איז דא אויערן, אבער בעצם מען נוצט עס נאר פאר פאר א משל, סא די אייבערשטער האט זיך כביכול אנגעטון מיט א א א מיט א קלייד פון א קלייד פון גאווה, עס איז נישט ער אליינס, מען האט עס נאר געטון כדי צו וויסן אז אונז דארף מען זיך האלטן קליין, און צו דעם קומט ארויס אסאך פראבלעמען, איז בר נגרא. עכט באלאנגט עס פארן אייבערשטן די לבוש פון זיך האלטן גרויס, זה הקדוש ברוך הוא, דאס איז די אייבערשטער, כמו שכתוב אזוי ווי ס'שטייט, כמו שכתוב אזוי ווי ס'שטייט, השם המקרה בימים במים עליותיו, די אייבערשטער האט געבויט אזוי ווי ביי די ימים זיינע אויבערשטע פלעצער, און כמאמר אזוי ווי ס'שטייט אין מסכת חולין אז זי האט געזאגט אלקיכם נגרא, ענקער גאט אזוי ווי א טישלער, זעט מען נגרא מיינט א טישלער, סאו כביכול די אייבערשטער איז א טישלער, דאס מיינט ומנפילת הלבוש הזה, פון די נפילה ווען עס פאלט אראפ די לבוש, ווען איך טייטש עס נישט אויס גוט די לבוש פונעם אייבערשטן, און איך נעם עס פאר פאר זיך, נתהוה הגדלות ווערט פון דעם ווערט גאווה פון דעם ווערט גדלות. שהיא בחינת שבע בתי עכו"ם, ווייל די מעשה גייט דאך אז ס'איז אראפגעגאנגען זיבן יאר, וואס מיינט די זיבן יאר? דאס מיינט די בחינה פון זיבן הייזער פון עבודה זרה, שעל ידי זה גלו ישראל מארצם, וועגן דעם זענען אידן געגאנגען אין גלות פון זייער לאנד ארץ ישראל, כמאמר חכמינו זכרון לברכה אזוי ווי חזל זאגן, לא גלו ישראל, די אידן זענען נישט געגאנגען אין גלות, עד שעברו בה שעבדו בה, זיי האבן געדינט אין איר, שבע בתי עכו"ם, זיבן הייזער פון עבודה זרה, ובשביל זה נקרא עכו"ם בלשון תפארת, וועגן דעם ווערט אנגערופן די עבודה זרה בלשון תפארת, כמו שכתוב ווי ס'שטייט אין פסוק, כתפארת אדם לשבת בית, יא, זעט מען פון דעם אז עבודה זרה ווערט אנגערופן תפארת און ס'ווערט אויך אנגערופן בית, כי עבודה זרה שהיא הגדלות, וואס יעצט איז געווארן די עבודה זרה גרויס, נישט די אייבערשטער, ומנפילת התפארותו, ווייל די אייבערשטער האט עס גענומען. פאר זיך מיט א לבוש פארשטייט זיך, איז קענען מענטשן נעמען עס אויסטייטשן פאר שלעכטס, וזה הא שב שב שנין, דער בחינת גדלות, דאס איז דער בחינה פון זיך האלטן גרויס, שהיא בחינת שבע בתי עבודה זרה, דאס איז זיבן הייזער פון עכו"ם כנ"ל, דאס הייסט אידן זענען געגאנגען אין גלות ווייל מען האט זיך געהאלטן גרויס, וואס דאס ווערט אנגערופן עבודה זרה, ווייל דאס איז געמאכט געווארן נישט מען זאל דינען עבודה זרה מיט דעם, עס איז געמאכט געווארן איינצודערקענען אז איך דארף מיך האלטן קליין. וזה, און דאס איז פשט ולא מטא לארעא, דארטן ביי די, אז די, די אייזן פון די האק איז אראפגעגאנגען ס'איז נאך נישט אנגעקומען ביז די פלאר, היינו שעל ידי העוון הזה, וועגן די עבירה, ווייל מ'האט צופיל גדלות, צופיל גאווה, לא חזרנו לארצנו זענען מיר נאך נישט צוריקגעגאנגען צו אונזער לאנד ארץ ישראל, כי על ידי העוון הזה, וועגן די עבירה שהוא הגדלות, זיך האלטן גרויס, שהוא כעובד עבודה זרה, איז אזוי ווי דינען עבודה זרה, בחינת שבע בתי עבודה זרה, אזוי ווי די זיבן הייזער פון עבודה זרה, על ידי זה גלינו מארצנו, זענען מיר געגאנגען אין גלות פון אונזער לאנד, כנ"ל. ועל ידי זה, דורך דעם, עדיין לא חזרנו לארצנו, זעמער נאך נישט צוריק געגאנגען צו די לאנד, הכל על ידי העוון הזה, אלעס דורך די עבירה של הגדלות פון זיך האלטן גרויס, שהוא בחינת עבודה זרה כנ"ל דאס איז בחינה פון עבודה זרה פון אויבן, וזה, און דאס פשט ולא משום דנפישי מיא, נישט ווייל ס'איז דא אסאך וואסער, וואס מיינט וואסער, היינו לא תאמר זאלסט נישט זאגן שבשביל זה לא מטא לארעא. וועגן דעם איז מען נישט אנגעקומען צוריק קיין ארץ ישראל, דהיינו שאין יכולים להגיע ולשוב לארץ ישראל, און מען קען נישט דערגרייכן אנקומען צוריק קיין ארץ ישראל, משום דנפישי מיא, וואס הייסט דנפישי מיא, מחמת שהעכו"ם הם רבים, ווייל די גוים זענען אסאך, בבחינת אזוי ווי שטייט רבים הגוים האלה די גוים זענען אסאך, שהם בחינת מים רבים דאס ווייזט מים ווייזט אויף אסאך וואסער, ניין, אלא משום דרדיפי מיא, שהם רודפים אחר הכבוד, ווייל מען לויפט נאך כבוד, שהוא בחינת מים וואס איז די בחינה פון וואסער, בבחינת קל הכבוד, הרעים השם על מים רבים, וואס מיינט? וואס מיינט דאס? על ידי זה וועגן דעם אין יכולין להגיע קען מען נישט דערגרייכן ולחזור לארצנו צוריק גיין קיין ארץ ישראל, היינו, דאס איז על ידי רדיפת הכבוד ווייל מען לויפט נאך כבוד וגדלות און גרויסקייטן, כי עיקר אריכות הגלות, די עיקר פון די לאנגקייט פון גלות שאין יכולין לשוב לארצנו מען קען נישט צוריק גיין, הוא רק מחמת העוון וועגן די עבירה איז הגדלות פון גדלות ורדיפת הכבוד און נאכלויפן כבוד כנ"ל אזוי ווי שטייט אויבן. איז כל זה הודיע להם הבת קול, אלעס זאגט די בת קול, גודל ביזוי, די גרויסע פארשעמונג, הגדלות פון זיך האלטן גרויס, כדי, פון וועגן, שיתרחקו מען זאל זיך דערווייטערן מהגדלות פון גרויסקייט עד קצה אחרון ביז די אנדערע עק, כנ"ל אזוי ווי אויבן, ואז און דעמאלטס, כבוד השם יתברך בשלימות, קומט ארויס די כבוד פון אייבערשטן בשלימות, ווייל איך מיין נישט מיך, איך מיין נאר דעם אייבערשטן. און ואז און דעמאלט זוכה לדיבור המאיר איז מען זוכה צו די דיבור די רעדן וואס מאכט לעכטיג שהוא בחינת ציפרתא הנ"ל דאס איז די אויבן די פייגל וואס מען האט גערעדט פון אויבן כנזכר לעיל אבל איך זוכה לזה וויאזוי איז מען זוכה צו דעם לשבר הגדלות צו צוברעכן די גדלות והכבוד און די כבוד של עצמו פון זיך אליינס לגמרי אינגאנצן ושיהיה ס'זאל זיין כבוד השם יתברך בשלימות און די כבוד פונעם אייבערשטן זאל זיין בשלימות הוא על ידי שמירת הברית ווען א מענטש וואטשט ער גיבט זיך אכטונג אויף די ברית, בשתי בחינות ביי צוויי, ביי ביידע בחינות, שהם בחינת יחודא עילאה ויחודא תתאה, סיי אין איין זייט דארף ער וויסן אז אלעס איז דער באשעפער, און אויך דארף ער וויסן אז מען דארף זיך אויפפירן על פי הלכה, ווען מען פירט זיך אויף ממש לויט די הלכה און איך ברענג אריין די באשעפער דא אין די הלכה, דעמאלטס בין איך אגאנצן צייט אפגעהיטן, ס'הייסט אפילו מ'איז אויף די הויכע מדריגה פיר איך מיך אויף על פי הלכה, און אפילו ווען כ'פיר מיך אויף פלעין על פי הלכה געדענק איך אז די עיקר איז די באשעפער. וזה שאמר רב אשי, דאס האט רב אשי געזאגט, האי זיז שדי, דאס הייסט זיז, ס'איז א פייגל וואס הייסט זיז שדי, היינו, בחינת יחודא עילאה ויחודא תתאה, עס צאמצושטעלן, סיי דער אייבערשטער וואס פירט אלע וועלטן ויחודא תתאה סיי אריינצוברענגן דעם אייבערשטן אין די וועלט אין הלכה שעל ידי יחודא עילאה ויחודא תתאה דורך דעם וואס מען ברענגט ביידע צוזאם שהם בחינת שמירת הברית בשני בחינות הנל קען די צוויי בחינות וואס מען ברויך סיי ווען איינער מאכט דער זיווג אין די וואכן סיי איינער מאכט דער זיווג שבת על ידי זה דורך דעם הכבוד בשלימות דער כבוד בשלימות על ידי כבוד בשלימות ווען דער כבוד איז בשלימות זוכה איז מען זוכה לצפרתא צו א רעדן שהוא הדיבור, דאס איז א דיבור, ס'איז א רעדן, שהוא ממוצע, די רעדן איז א פארמיטלער, בין מיא, צווישן די וואסער פון די זכר און די נקבה, לרקיע צו הימ- צום הימל, כנל, אזוי ווי אויבן. כי זיז הוא בחינת יחודא תתאה, דער זיז דאס מיינט יחודא תתאה, בחינת מט"ט, דאס מיינט בחינה פון די מלאך מט"ט, בחינת מכנף הארץ, פון די עקן פון די וועלט, כנל, כדאיתא במדרש רבה, אזוי שטייט אין מדרש רבה, עוף אחד יש, ס'דא א פייגל, בשעה אין די צייט שמפריס את כנפיו, פארשפרייט אויס די פליגלען, הוא מחשיך את השמש, מאכט עס טונקל די זון, וזיז שמו, זיין נאמען הייסט זיז, זהו בחינת יחודא תתאה, דאס מיינט, די יחודא תתאה, דאס מיינט די הלכות, און אסאך מאל קען עס מאכן. פארשטעלן די זון, בחינת מט"ט, בחינת מכנף הארץ, ווי מכנף הארץ פון די פליגלען פון די ערד, פון די וועלט, שבו מתלבש, אין דעם ווערט אנגעטוהן ברית עילאה, די ברית עילאה שהוא בחינת השמש וואס דאס איז די זון, דאס איז די באשעפער כביכול, און עס און און שדי. שקי זה בחינת יחודא עילאה כנל, דאס איז בחינת יחודא עילאה. וזה, אני השם, איך בין אייבערשטער, וואס מיינט איך בין אייבערשטער, וואס מיינט יחודא עילאה, אייבערשטער אליינס. הוא שמי מיין נאמען, מיין נאמען איז שוין א זאך וואס מען רופט אן די אייבערשטער. און אז עס איז א זאך וואס מען רופט אן די אייבערשטער איז עס נישט עכט די אייבערשטער, עס איז נאר אזוי ווי א לבוש, די אייבערשטער האט זיך אנגעטון מיט דעם. וכבודי לאחר לא אתן, מיין כבוד געב איך נישט פאר א אנדערע. דאס הייסט נישט, די מענטש זאל נישט נעמען די כבוד פאר זיך, ס'איז בחינת כבוד בשלימות, די כבוד דארף זיין בשלימות נאר פארן אייבערשטן, ותהלתי לפסילים, און מיין לויב לפסילים, לפסילים מיינט אזויווי מ'האט פריער געשמועסט א עבודה זרה, מ'קען נישט נעמען לויבן דעם אייבערשטן ווען מ'האט אינזין די אייגענע כבוד, אז נישט, הייסט עס אזויווי עבודה זרה, א פעסל, פעסל אויסגעהאקטע אויסגעשניצטע בילד, ס'איז עבודה זרה, ס'איז בחינת דיבור, אז דאס איז בחינה פון דיבור, ווייל לויבן איז די בחינה פון דיבור, כמו שכתוב תהלת השם ידבר פי. און מאך מאך זיכער אז די דיבור זאל זיין ריין, ס'זאל נאר מיינען די אייבישטער'ס כבוד און נישט מיינען זיך אליינס, ווייל דעמאלטס איז עס לפסילים. איז האקע קנעל אזוי ווי מ'האט געשמועסט אויבן. יעצט, מיט די אייבישטער'ס הילף, וועלן מיר אנהייבן תורה יוד בית. לשון רבינו זכרונו לברכה. שטייט אין תהילים, תהילה לדוד ארוממך וכו'. יעצט, סעיף א', מה שאנו רואים, דאס וואס איך זעה, שעל פי רוב, רוב מאל, הלומדים, די וואס זענען לערנען, חולקים, קריגן זיך על הצדיקים, אויף די צדיקים, ודוברים און זיי רעדן עתק בגאוה ובוז, זיי רעדן שלעכטס מיט א גאוה מיט א פארשעמונג, וואס פשט אין דעם? זהו מכוון גדול מאת השם יתברך, דאס איז ממש אנגעגרייט, די אייבערשטער האט עס אזוי אוועקגעשטעלט אז ס'זאל אזוי געשען אז די לומדים זאלן רעדן אויף די צדיקים, כי יש בחינת יעקב ולבן. ס'איז דא א בחינה פון יעקב, ס'איז דא א בחינה פון לבן. יעקב הוא הצדיק, דאס איז דער צדיק המחדש חידושין דאורייתא, וואס ער איז מחדש חידושים פון די תורה, ולומד תורתו לשמה, ער לערנט די תורה נאר פאר'ן אייבערשטן, וטובו און זיין גוטס גנוז ס'איז באהאלטן ושמור און אפגעהיטן וצפון ס'איז באהאלטן און אפגעהיטן וצפון לעתיד לבא ס'איז באהאלטן לעתיד אויף שפעטער, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה. למחר לקבל שכרם, ער דארף דא גארנישט, אלעס איז פארן אייבערשטן אליינס, דארטן אויבן וועט ער באקומען שכר, על שם ששכרו לבסוף, ווייל זיין שכר איז צום סוף, על שם, על שם זה וועגן דעם נאמען נקרא יעקב ווערט ער אנגערופן יעקב, לשון עקב, א לשון פון די פערשט פון די פיס, בעק, די סוף פון די פיס, די סוף פון די ענדע, שכרו לבסוף, זיין שכר איז צום סוף, ולבן, און לבן איז תלמיד חכם אזא תלמיד חכם.

ווערן אנגערופן א תלמיד חכם אלא על ידי תורה שבעל פה, דורך דעם וואס לערנט תורה שבעל פה, כי זה שיודע ללמוד חומש, איינער וואס קען לערנען חומש, אינו נקרא תלמיד חכם ווערט נישט אנגערופן א תלמיד חכם, אלא זה שבקי בגמרא ופוסקים, ער קען גמרא, ער קען פסק'נען, וכשלומד בלא דעת, ווען ער לערנט אן קיין דעת, ער ווייסט נישט פונעם אייבערשטן, ער מיינט זיך, נקרא לבן ווערט ער אנגערופן א לבן, על שם פון וועגן ערמימות, א פאלשקייט, שנכנס בו איז אריינגעגאנגען אין אים, ממילא ושונא ורודף את הצדיקים, ער האט פיינט און ער רודפ'ט די ערליכע אידן, וועמען רודפ'ט ער? סיי די צדיק עליון, סיי די אויבערשטע צדיק, וואס באלד גייט מען זען וועם דאס מיינט. דער תנא וואס ער זאגט נאך אין זיין נאמען, און סיי וצדיק תחתון, דער צדיק וואס לעבט אין היינטיגע צייטן, כי שכינתא, ווייל די שכינה בין תרין צדיקים יתבין, זי זיצט צווישן די צוויי צדיקים, סיי פון דער תנא וואס האט געזאגט דעם מימרא דעמאלטס יארן צוריק, און סיי מיט דער צדיק וואס האט געזאגט, לערנט יעצט די תורה, כמו שכתוב בזוהר אזוי שטייט אין זוהר, צדיקים ירשו ארץ, צדיקים ירש'ענען דער לאנד, ס'הייסט צדיקים דריי משמע, ווען מען זאגט צדיקים מיינט מען צוויי, סיי דער וואס האט געזאגט די מימרא יארן צוריק, און סיי דער וואס לערנט עס יעצט. לאמיר דא געבן א סטאפ דא היינט, און מען וועט גיין ווייטער שפעטער.